אין דער משנה האבן מיר געלערנט, ווען איינער טאר נישט קיין הנאה האבן פון זיין חבר, מלמדו, דער מדיר מעג לערנען צו דעם מודר מדרש, הלכות ואגדות, מדרש ווערט אנגערופן ספרא דעם וואס איך טו אפטייטשן די פסוקים פון חומש ויקרא אדער ספרי די לימודים פון חומש במדבר דברים, הלכות ואגדות, אבל לא ילמדנו מקרא, אבער מקרא טאר ער אים נישט לערנען. פרעגט די גמרא, מקרא מאי טעמא לא ילמדנו, פארוואס זאל ער אים נישט לערנען קיין מקרא? משום דקא מהנה ליה, ווייל ער איז אים מהנה, ער האט פון אים הנאה און ער טאר נישט קיין הנאה האבן פון זיין חבר, מדרש נמי קא מהנה ליה, אויב אזוי זאל ער מדרש אויך אים נישט טארן לערנען, ווייל ער איז אים מהנה? אמר שמואל, האט שמואל געזאגט, במקום שנוטלים שכר על המקרא, ס'רעדט זיך א ארט וואס מ'נעמט שכר ווען מ'לערנט דעם צווייטן די פסוקים, ואין נוטלים שכר על המדרש, ווען מ'לערנט מדרש טוט מען נישט נעמען קיין שכר, דאריבער ביי מקרא איז ער מהנה, ער לערנט אים אומזיסט איז ער מהנה, אבער ביי מדרש נעמט מען סיי ווי נישט קיין שכר, אז ער וועט אים נישט לערנען וועט דער צווייטער אים לערנען. פרעגט די גמרא מאי פסקא, וואס פסק'נט אפ די אז אין די מנהג איז דא אזוי, אז דער מנהג איז צו נעמען שכר אויף מקרא נישט נעמען שכר אויף מדרש, ענטפערט די גמרא, הא קא משמע לן, דאס גייט ער מיר דערציילן מצד הדין, מעג מען נעמען שכר אויפן מקרא נישט אויפן מדרש, ווי די גמרא וועט ווייטער זאגן, נאר ס'איז דא ערטער וואס מען איז מחמיר מען נעמט נישט קיין שכר אפילו על המקרא, כדי מען זאל נישט נעמען נעמען קיין שכר פון מדרש, אין די ערטער קען ער מקרא אים קען ער מקרא אים אויך לערנען, ווייל אויב מען לערנט דארט מקרא מען נעמט נישט קיין שכר, איז ער אים נישט מהנה, האט מקרא דעם זעלבן דין ווי מדרש האט אין דיני מדין. די משנה רעדט זיך אויף די ערטער ווי מען איז נישט מחמיר שנוטלים שכר על המקרא. און אויף מדרש נעמט מען נישט קיין שכר דעריבער זאל ער אים נישט לערנען, ווייל אויב ער וועט אים לערנען מקרא אומזיסט איז ער אים מהנה, אבער אויף מדרש טאר מען דאך נישט נעמען קיין שכר איז ער אים גארנישט ניט מהנה, אויב באצאלן דארף ער אים נישט, כ'זאל זאגן ער איז אים מוחל די באצאלונג איז ער מהנה, און דער לערנען נישט קיין הנאה. דמצוות לאו ליהנות ניתנו. הא קא משמע לן, דאס דערציילט מיר די משנה, דאפילו במקום שנוטלים שכר, אפילו די ערטער וואס מען נעמט שכר, על המקרא שרי למשקל, מען לערנט אים מקרא מעג מען נעמען שכר, על המדרש לא שרי למשקל, אויפן מדרש טאר מען נישט נעמען קיין שכר. פרעגט די גמרא, מאי שנא מדרש דלא, פארוואס טאר מען נישט נעמען קיין שכר ווען איינער לערנט דעם אנדערן מדרש? דכתיב שטייט אין פסוק, ואותי ציווה ה' בעת ההיא, מיר האט דער אייבישטער געבאטן אין דער צייט, ללמד אתכם, איך זאל לערנען די אידן. וכתיב שטייט נאך א פסוק, פון דעם ערשטן פסוק ווייס איך אז משה איז געווארן מחוייב צו לערנען די אידן תורה, אין צווייטן פסוק שטייט ראה זע למדתי אתכם איך לערן אייך חוקים ומשפטים כאשר ציווני ה' אזוי ווי דער אייבישטער האט מיר אנגעזאגט. מה אני בחינם, אזוי ווי איך לערן צו אייך בחינם, אף אתם נמי בחינם, זאלט איר אויך לערנען בחינם. איך טייטש כאשר ציווני השם, ווי דער אייבישטער האט מיר אנגעזאגט איך זאל אייך לערנען בחינם, כ'קען נישט זאגן אז דער אייבישטער האט געהייסן לערנען בשכר. ס'קען נישט זיין אומזיסט ער זאל לערנען? כ'קען נישט זאגן ער מיינט צו זאגן כאשר ציווני איך טוה עס נישט פון זיך, די אידן ווייסן זיכער אז דאס וואס משה האט אונז צוגעלערנט האט דער אייבישטער געזאגט שטייט דאך אין פסוק בך יאמינו לעולם, מוז איך טייטשן די כאשר ציווני איז ציווני ללמד בחינם אויב אזוי מקרא נמי בחינם, פון זעלבן פסוק זאל איך אויך זאגן אז מקרא זאל מען לערנען בחינם? ענטפערט די גמרא, רב אמר שכר שימור, רב זאגט, אויף מקרא טאר מען טאקע אויך נישט נעמען קיין באצאלונג, מה אני בחינם, אזוי ווי איך משה לערן אייך בחינם אף אתם בחינם, נאר דעריבער נעמט מען אויף מקרא שכר שימור, מסתמא די וואס לערנען מקרא זענען קטנים, דארף מען זיי היטן. זאל טאקע זיין אגר לימוד טאר מען נישט נעמען, שכר שימור מעג מען יא נעמען. ורבי יוחנן אמר, שכר פיסוק טעמים, די שכר נעמט מען נישט פון די מקרא, נאר פאר די פיסוק טעמים, מען לערנט זיי די טראפן, רבי יוחנן לערנט אז דאס איז נישט מדאורייתא, ממילא איז עס נישט פון כלל חוקים ומשפטים. ס'כאפט א חילוק פון רב און רבי יוחנן צו לערנען מקרא צו א גדול, וואס א גדול דארף נישט מען זאל אים היטן. לויט רב'ן טאר מען נישט נעמען קיין שכר, ווייל רב לערנט פיסוק טעמים איז מדין תורה, טאר מוז דאך איז גלייך צו חוקים ומשפטים סדארף זיין בחינם, און שכר שימור פאסט דאך נישט ביי א גדול, און לויט ר' יוחנן מעג מען נעמען שכר ווען מען לערנט מקרא צו א גדול וועגן שכר פיסוק טעמים. און דער ר"ן פירט אויס די הלכה רב און רבי יוחנן דאך די הלכה פון רבי יוחנן, מעג מען פון א גדול נעמען שכר אויף מקרא. זאגט די גמרא תנן, האמער געלערנט כדי פרעגן א קשיא, אין דער משנה שטייט לא ילמדנו מקרא, מען זאל אים נישט לערנען מקרא, בשלמא למאן דאמר שכר פיסוק טעמים, לויט רבי יוחנן וואס ער זאגט אז ביי מקרא נעמט מען שכר וואס מען לערנט אים אויס פיסוק טעמים וועגן דעם טראפ, היינו דלא ילמדנו פארשטיי איך פארוואס מען טאר אים נישט לערנען מקרא, ווייל פאר פיסוק טעמים צאלט מען דאך געלט, און אז ער וועט נישט נעמען ביי אים קיין געלט האט ער דאך הנאה. אלא למאן דאמר שכר שימור, דער וועלכער לערנט אז דאס וואס מען נעמט שכר ביי מקרא ווייל מען היט אים ער זאל זיך נישט מזיק זיין, גדול בר שימור הוא, א גדול דארף מען אים היטן, ממילא אז מען דארף אים נישט היטן טאר מען דאך נישט נעמען קיין שכר, אויב אזוי זאל מען אים מעגן לערנען מקרא אויכעט, ענטפערט די גמרא, בקטן קתני, דער וואס האט נישט געטארט הנאה האבן איז געווען א קטן, כאטש ס'איז דאך דא א דין קטן אוכל נבילות, אין בית דין מצווין להפרישו, ווען א קטן עסט נבילות ליגט נישט קיין חיוב מען זאל אים אפשיידן, אבער בידים טאר איך אים נישט געבן, און דא אויך ווען איך לערן אים און איך נעם נישט קיין שכר שימור, בין איך אים מהנה. פרעגט די גמרא, אי בקטן, אויב ס'זאל זיין ווי דו זאגסט, אז דא דאס וואס עס שטייט דא א אז מען טאר נישט לערנען מקרא, דער וואס טאר נישט קיין הנאה האבן איז א קטן, אימא סיפא זאגט די סיפא פון דער משנה, אבל מלמד את בניו מקרא, זיינע קינדער מעג ער לערנען יא מקרא, דער וואס טאר נישט קיין הנאה האבן טאר ער נישט לערנען קיין מקרא, אבער די קינדער מעג ער לערנען מקרא.

אם היה גדול, אויב ער איז א גדול, מלמדו לערנט ער לו ולבניו מקרא, לו מעג ער לערנען מקרא ווייל מען דארף נישט היטן, ולבניו כאטש מען דארף זיי היטן, אבער ס'איז נישט מער אסור ווי זן את בניו ואת בנותיו. זאגט די גמרא מיתיבי, כ'וועל דיך פרעגן א קשיא. מיר האבן געלערנט, תינוקות, קליינע קינדער, לא קורין בתחילה בשבת. א זאך וואס האבן מיר נאך קיינמאל נישט געלערנט, טאר מען שבת מיט זיי נישט לערנען. אלא שונין בראשון, מען מעג מיט זיי איבער'חזר'ן א זאך וואס מען האט געלערנט בראשון, אפילו דאס ערשטע מאל חזר'ן. בשלמא למאן דאמר שכר פיסוק טעמים, דער וועלכער זאגט אז דאס וואס מען נעמט שכר על המקרא איז ווייל מען לערנט אים די טראפ, היינו פארשטיי איך דאין קורין בתחילה בשבת פארשטיי איך פארוואס די ערשטע מאל טאר מען נישט לערנען ווייל דער עיקר שכר איז אויף די קריאה ראשונה וואס דעמאלטס איז די טרחה א גרויסע דעריבער טאר מען שבת נישט לערנען בתחילה ווייל שכר שבת איז אסור אבער חזרה אפילו די ערשטע מאל מעג מען ווייל אויף די חזרה נעמט מען נישט קיין שכר. אלא למאן דאמר שכר שימור, דער וואס ער זאגט במקרא נעמט מען שכר ווייל מען טוט היטן דעם קטן, און לגבי דעם דין פון היטן איז דאך נישט קיין חילוק וועלכע זאך מען לערנט יעצט, צי מען לערנט יעצט דאס ערשטע מאל צי די ערשטע חזרה צי די צווייטע חזרה, שטענדיג דארף מען דאך היטן, אמאי אין קורין בתחילה בשבת, פארוואס עס ערשטע מאל שבת טאר מען נישט לערנען ואמאי שונין בראשון, און פארוואס חזר'ן מעג מען די ערשטע מאל אויכעט? וואס איז די חילוק פון דעם ביז דעם? הא איכא שכר שימור דשבת, די שכר פון שימור איז דאך שטענדיג דא, אזוי ווי עס איז דא שכר שימור פון דעם ערשטן מאל, איז דאך דא שימור ווען מען טוט חזר'ן. פרעגט די גמרא, וליטעמיך, לויט דיר נאך וועט זיין גוט, פארוואס זאל מען נישט טארן נעמען קיין שכר פאר דעם ערשטן מאל, שכר פיסוק בשבת מי אסור, שכר וואס מען טוט אים לערנען אין שבת דעם טראפ, איז דען אסור, הבלעה היא, דאס טוט ער דאך נישט צאלן נאר פאר דעם שבת, ער איז מבליע דעם שכר שבת אין די אנדערע, אין דעם שכר פון די אנדערע טעג, והבלעה מישרא שרי, און דארטן ווי ער איז מבליע מעג מען דאך אין שבת. דתניא מיר האבן געלערנט, השוכר את הפועל, איינער דינגט א ארבעטער, לשמור את התינוק, צו היטן די קינדער. די גמרא דערציילט אין משניות פרה, אויך איז דאס אין אנפאנג צווייטן פרק פון מסכת סוכה, אז להוציא מלבם של צדוקים, די צדוקים האבן געזאגט אז דער כהן וועלכער טוט זיך פארנעמען מיט א פרה אדומה דארף זיין אינגאנצן טהור, אחוץ דעם וואס ער האט זיך שוין גע'טובל'ט פון דער טומאה, זאל ער אויכעט האבן הערב שמש. ביי תרומה איז דאך דא א דין אז א טמא וואס האט זיך גע'טובל'ט קען נאך נישט עסן די תרומה, ער דארף אויך האבן הערב שמש. ובא השמש וטהר האבן זיי געזאגט אז ביי פרה אדומה איז אויך אזוי דער דין, אבער אין אמת'ן איז מקובל אז דאס וואס שטייט איש טהור א טבול יום איז אויכעט גוט, איז כדי להוציא מליבם של צדוקים האט מען מטמא געווען מיט א שרץ דעם כהן וואס דארף פארברענען די פרה אדומה, און ער האט זיך גע'טובל'ט און ער האט געמאכט די פרה צו ווייזן אז א טבול יום איז אויכעט גוט. האט מען מורא געהאט מען וועט קומען מקיל זיין די דינים פון טהרה, ווייל מען זעהט דא אז איין זאך אז אט דער כהן האט מען מטמא געווען, וועט מען מיינען אז עס גייט נישט אן די דיני טהרה ביי פרה, האט מען געגעבן אסאך חומרות אז די וועלכע פארנעמען זיך מיט די פרה אדומה שפעטער זיי טוען אויסמישן די אשעס מיט דעם מים חיים, זאלן זיין אזעלכע וועלכע זענען זיכער זייער לעבן נישט געווארן טמא. אפילו קבר התהום, קבר התהום הייסט יעדן ארט, קאן דאך זיין א ספק אפשר איז אונטן דא א קבר, מען גייט אויף דעם קבר איז מען מאהיל, האט מען גענומען פרויען שוואנגערדיגע און מ'האט זיי און זיי האבן געבוירן זייערע קינדער אין א ספעציעלן חצר, וואס דער חצר איז געוועזן אזוי א געבוי וואס כ'בין זיכער אז דער אונטן נישט דא קיין קבר, און אויב ס'דא א קבר. איז עס אויך נישט מטמא. און ס'ווערט דאך דערמאנט אז מ'האט זיך דארט באדינט אלע זאכן מיט כלי אבן, איז דער וואס דינגט דעם ארבעטער לשמור את התינוק, אדער לשמור את הפרה, היטן די פרה אדומה, אדער לשמור את הזרעים, די זרעים וואס כ'דארף האבן פאר דעם עומר, אין נותנין לו שכר שבת, גיבט מען אים נישט קיין שכר שבת, לפיכך דעריבער אם אבדו אויב ס'איז געווארן פארלוירן שבת אינו חייב באחריותן, ווייל ער איז א שומר חנם. ואם היה שכיר שבת, מען האט אים געדינגען אויפן שבת, שכיר חודש, מען האט אים געדינגען אויפן חודש, שכיר שנה, מען האט געדינגען אויפן יאר, שכיר שבוע, געדינגען אויף די שמיטה, נותן לו שכר שבת, גיבט מען אים יא שכר שבת, וואס שכר שבת בהבלעה איז מותר, לפיכך דעריבער, אם אבדו, אז ס'איז געווארן פארלוירן, חייב באחריותן, ווייל א שומר שכר איז דאך מחויב בגניבה ואבידה. זעה איך דאך דא אויף אז שכר שבת בהבלעה מעג מען נעמען. אלא נאר גבי שבת היינו טעמא דאין קורין בתחילה, דער טעם פארוואס מען לערנט נישט מיט די קינדער די ערשטע מאל,

אז די עלטערן זאלן זיך קענען משתעשע זיין מיט די קינדער, אויב די קינדער וועלן לערנען די ערשטע זאך, וועלן די עלטערן נישט וועלן זיי מבטל זיין. ואיבעית אימא, א צווייטע טעם מעגט ער זאגן פארוואס מען לערנט נישט מקרא די ערשטע מאל אין שבת, משום דבשבתא אכלין ושותין, ווייל שבת עסט מען, מען טרינקט, מערער ווי דער סדר איז צו עסן אין די וואכעדיגע טעג, ויקיר עליהון עלמא, ויקיר און ס'איז שווער עליהון עלמא, אויף זיי שווער, ס'פאלט אויף זיי א פוילקייט, ממילא קען מען נישט לערנען די מקרא בתחילה, וואס אויף דעם דארף מען מער מעיין זיין. כדאמר שמואל, ווי שמואל האט געזאגט, שינוי וסת, מ'איז משנה דעם סדר אכילה, אפילו מ'איז משנה צום בעסערן, איז תחילת חולי מעיים. דעריבער לערנט מען ניט שבת די ערשטע זאך, ס'ערשטע מאל מקרא. פרעגט די גמרא, ולמאן דאמר שכר פיסוק טעמים? רבי יוחנן וואס ער זאגט דעריבער מעג מען נעמען שכר אויף מקרא ווייל מען נעמט שכר אויף פיסוק טעמים, מאי טעמא לא אמר שכר שימור? פארוואס וויל ער נישט זאגן אז דער טעם איז ווי מען האט איינגעלערנט לויט רב דעם שכר שימור נעמט מען ביי מקרא, קסבר ער האלט בנות מי קא בעיין שימור, טעכטער דארף מען דען היטן? טעכטער גייען דאך סייווי נישט ארויס אינדרויסן, אין דער משנה שטייט המודר הנאה מחבירו, ווייזט אויס סיי איש סיי אישה, פארוואס זאגט ער לא ילמדנו? ביי א קטן קען איך פארשטיין, מען דארף באצאלן שכר און מען וועט נישט באצאלן קיין שכר האט ער הנאה, אבער בנות אפילו זענען קטנות דארף מען נישט היטן, ווייל ס'איז נישט זייער סדר זיי זאלן ארויסגיין אינדרויסן, ווייל כבודה בת מלך פנימה. פרעגט די גמרא, ולמאן דאמר שכר שימור, דער וועלכער לערנט, דעם שכר וואס מען נעמט ביים מקרא, איז דאס שכר פון היטן, מאי טעמא לא אמר שכר פיסוק טעמים, פארוואס זאגט ער נישט אז דער שכר וואס מען נעמט איז שכר וואס מען לערנט אים דעם טראפ, דעריבער מעג מען נעמען שכר ווען מען לערנט אים מקרא. קסבר ער האלט פיסוק טעמים דאורייתא הוא, אז פיסוק טעמים איז דאורייתא, דאס איז אויך א חלק פון דער תורה, טאר מען נישט נעמען ווען מען לערנט דאס שכר, ווייל ס'האט דעם זעלבן דין ווי חוקים ומשפטים.

מפורש זה תרגום, דער תרגום טוט דאך מפרש זיין דעם פסוק, ושום שכל, אלו הפסוקים, מען האט געלערנט די הפסקים וועלכע ס'איז פארהאנען, דורך דעם ווי מען ווייסט וועלכע טראפ איז א מפסיק ווייסט מען צו פארשטיין די זאך. ואמרי לה, און אנדערע זאגן, אלו המסורות, דאס מיינט מען דאס וואס איז געווארן איבער געגעבן למשה מסיני, אמר רבי יצחק, האט רבי יצחק געזאגט, מקרא סופרים, די קריאה וואס מען האט אונז איבער געגעבן די ערשטע וואס זיי ווערן אנגערופן סופרים, ועיטור סופרים, די איבריגע ווערטער וואס זיי ווערן זענען געווארן געשריבן ליפות הלשון, דעריבער ווערט עס אנגערופן עיטור פון לשון קרוין, עס טוט פארשענען דעם פסוק וקריין ולא כתיבן, און דיע זאכן וואס זיי ווערן געליינט, דיע ווערטער וואס זיי ווערן געליינט, אבער געשריבן ווערן זיי נישט געשריבן, כתיבן ולא קריין, דיע ווערטער זיי ווערן געשריבן און מען טוט זיי נישט ליינען. הלכה למשה מסיני, די אלע זאכן איז הלכה למשה מסיני, אזוי האט משה מקבל געווען בסיני און אזוי האט ער איבערגעגעבן צו די אידן. יעצט איז די גמרא מפרש, מקרא סופרים, דאס איז ארץ, אמאל ליינט מען עס ארץ, און ווען ס'איז דא אן אתנחתא אדער סוף פסוק ליינט מען ארץ מיט א קמץ, שמים, מצרים. דא לערנען אנדערע אויך טייטש, אמאל איז שמים און אמאל איז שמים, מצרים אמאל מצרים, דער ר"ן לערנט אז כאטש זיי האבן נישט קיין אלף, ליינט מען זיי גלייך ווי ס'וואלט געוועזן אין זיי א אלף, עיטור סופרים, אחר תעבורו אחר

אדער קדמו שרים נוגנים, נאר ס'איז געווארן געשריבן לתפארת הלשון. די זעלבע זאך צדקתך כהררי קל האט געדארפט שטיין צדקתך הרה ק, אזוי ווי עס שטייט משפטיך תהום רבה נישט כתהום רבה, צו זאגן צדקתך הררי קל אויף די הויכע בערג די מלאכים איז צדקתך דארף מען אנקומען צו די צדקות פון אייבערשטן דעריבער ווערט עס געשריבן כהררי לתפארת הלשון. נאך א פשט זאגט הרא"ם אז עיטור סופרים הייסט וואס מען שרייבט א טעם א טראפ וואס איז א מפסיק אין דעם אחר, כדי איך זאל זאגן אז דעם אחר מיינט מען אחר נאכדעם תלך וועסטו גיין, אחר נאכדעם תעבורו וועט איר אוועקגיין, אחר נאכדעם תאסף קדמו שרים און נאכדעם נוגנים, די זעלבע זאך צדקתך כהררי איז דא אויך א טעם מפסיק ביי דעם הררי, ס'איז אפגעטיילט פון דעם ווארט קל, צו זאגן אז דאס ווארט קל איז איבערגעקערט גלייך ווי ס'וואלט געווען אין אנפאנג פסוק. אז די טייטש איז קל, צדקתך איז כהררי, דיין צדקות איז אזוי אפן אזוי ווי בערג וואס זיי זענען אפן, ווען נישט דעם הפסק וואלט איך געטייטשט אחר נאכדעם ווי ער וועט גיין, נישט נאכדעם זאלט איר גיין, נאר נאכדעם ווי ער וועט גיין, נאכדעם ווי ער וועט דורכגיין, נאכדעם ווי ער וועט ווערן איינגעזאמלט, אדער קדמו שרים נאך די נוגנים, אבער אז ס'דא א טעם מפסיק זאג איך אחר נאכדעם וועט זיין א נוגן, די וואס עס זינגען וועלן זיין נאכדעם. צדקתך כהרים של קל. וואלט איך געטייטשט, פארוואס ווערט עס אנגערופן עיטור סופרים? ווייל דער טעם טוט באשיינען צו זאגן דעם טעם פון פסוק. יעצט, קריין ולא כתיבן, וועלכע ווערטער ווערן געליינט און זיי ווערן נישט געשריבן? פרת דבלכתו. אין שמואל שטייט להשיב ידו בנהר פרת, פרת ווערט געליינט אבער געשריבן איז עס נישט געשריבן איש דכאשר ישאל איש בדבר אלוקים, אין שמואל ביי אחיתופל שטייט כאשר ישאל איש בדבר אלוקים, דער איש שטייט נישט, עס ווערט נאר געליינט. באים דנבנתה, אין ירמי' שטייט הנה ימים נאום ה' ונבנתה העיר, און ליינען ליין איך הנה ימים באים, נאום השם, כאטש באים ווערט נישט געשריבן. לה דפליטה פון נבואת בבל שטייט יהיה לפלטה, לה ווערט נישט דערמאנט, און מיר ליינען יהיה לה לפלטה.

כאטש עס ווערט נישט געשריבן. דער ר"ן זאגט, אין אונזערע ספרים שטייט יא געשריבן דער את, אין מסורה ווערט נישט דערמאנט אז דאס איז פון דיע וואס זיי ווערן געליינט און נישט געשריבן. אלי דהגורן, אויך דארטן אין רות שטייט דארט ותאמר אליה את כל אשר תאמרי אלי אעשה, איז אלי שטייט נישט אין את אשר תאמרי אעשה, און מיר ליינען אלי, פארוואס רופ איך עס אן דהגורן, אין דעם פסוק ווערט נישט דערמאנט א גורן, נאר א פסוק נאכדעם שטייט ותרד הגורן ותעש ככל אשר צותה חמותה, רופֿ איך עס אָן אלי דהגורן, כאָטש אין דעם פּסוק שטייט נישט דאָס וואָרט הגורן, ווײַל עס שטייט דערלעבן אין פּסוק נאָך דעם. אלי דהשעורים שטייט, ותאמר שש השעורים האלה נתן לי כי אמר, און מיר ליינען נאָך דעם כי אמר אלי, כאָטש ס'איז נישט געשריבן. די אלע זאכן וואס מיר האבן דא אויסגערעכנט, קריין, ווערן געליינט ולא כתיבן, זענען נישט געשריבן. יעצט די כתיבן ולא קריין, וועלכע ווערטער ווערן געשריבן און זיי ווערן נישט געליינט? נא דיסלח, שטייט אין פסוק יסלח נא השם לעבדך, נא שטייט, און געליינט ווערט יסלח השם לעבדך, די נא ווערט נישט געליינט. זאת דהמצוה איז דער רן זאגט אין פרשת ואתחנן, און אין אונזערע ספרים האבן מיר דאס נישט.

איז כתיב געשריבן און עס ווערט נישט געליינט חמש דפאת נגב און אין די ספר יחזקאל שטייט חמש און עס ווערט נישט געליינט אם דכי גואל הלין די אלע כתיבן איז געשריבן ולא קריין און עס ווערט נישט געליינט. אמר רב אחא בר אדא, במערבא אין ארץ ישראל פסקין להדין פסוקא, האט מען צעטיילט דעם פסוק לתלתא פסוקין, צו דריי פסוקים, ויאמר ה' אל משה הנה אנכי בא אליך בעב הענן, וואס איז מיר די נפקא מינה צו ס'איז איין פסוק צו ס'איז דריי פסוקים, ס'איז דאך דא א דין, דער וועלכער איז עולה לתורה דארף מען פאר אים ליינען כל הפחות דריי פסוקים, אז מ'האט דארט צעטיילט דאס אויף דריי פסוקים, ביי אונז הייסט עס נאר איין פסוק, דארף מען ליינען נאך צוויי פסוקים, אבער אין ארץ ישראל איז דאס אליין דריי פסוקים איז דאס שוין גענוג פאר דעם קורא, רמ.